בעזרת השם יתברך, מסכת יומא דף בית, מ'הייבט אן דף בית עמוד א' ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין, זיבן טאג פאר יום כיפור האט מען מפריש געווען, מען האט מרחיק געווען, מען האט אפגעשיידט דעם כהן גדול פון זיין שטוב און פון זיין פרוי, און מען האט אים אריינגעשיקט אין לשכת פרהדרין געווען א לשכה אין בית המקדש, און מען וועט שוין זען אין די גמרא וואס איז די טעם אז מען האט דאס געטון, און פארוואס טאקע עס האט געהייסן לשכת פרהדרין, זאגט די משנה ווייטער, ומתקינין לו כהן אחר תחתיו, שמא יארע בו פסול, וואס טייטש מ'האט מתקן געווען און צוגעגרייט א צווייטע כהן אנשטאטס דעם כהן גדול, אז טאמער די כהן גדול וועט ווערן א בעל קרי יום כיפור, זאל זיין א צווייטע כהן וואס זאל קענען טון די עבודה, און ווי רש"י ברענגט דא אז די עבודה איז געווען נאר כשר דורכן כהן גדול, טייטש נאר די כהן גדול האט געמעגט טון די עבודה יום כיפור, רש"י ברענגט די פסוק וכיפר הכהן אשר ימשח אותו, און ממילא האט מען געדארפט אוועקלייגן און אפשיידן א צווייטן כהן גדול, טאמער די כהן גדול עט טמא ווערן. זאגט די משנה ווייטער, רבי יהודה אומר, אף אישה אחרת מתקינין לו, שמא תמות אשתו, אז מ'האט אויך צוגעגרייט א צווייטע פרוי פאר'ן כהן גדול, טאמער די פרוי פונעם כהן גדול וועט שטארבן, שנאמר, ווייל שטייט דאך אין פסוק, וכפר בעדו ובעד ביתו, ביתו זו אשתו, ס'טייטש אז די פסוק זאגט אז די כהן גדול דארף מכפר זיין פאר זיך און פאר זיין שטוב פאר זיין פרוי, טאמער די פרוי וועט שטארבן וועט דאך נישט קענען נתקיים ווערן די פסוק, האט מען מפריש געווען טאקע א צווייטע פרוי, מ'האט אוועקגעלייגט א צווייטע פרוי, אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו רבי יהודה אם כן אין לדבר סוף, אויב אזוי, טאמער מ'איז חושש אז זיין פרוי וועט שטארבן, איז דאך אפשר זאל מען חושש זיין די צווייטע פרוי וועט אויך שטארבן, זאל מען אוועקלייגן אסאך פרויען, נאר אוודאי האלטן די חכמים אז מ'גרייט נישט צו נאך א פרוי, נאר א צווייטע כהן ווי מ'עט שוין זען די גמרא, זאגט די הייליגע גמרא, תנן התם, מ'האמיר געלערנט אין א משנה, נאך א פלאץ וואס מ'זעט אז מ'שיידט איינעם אפ אויף זיבן טעג, די משנה זאגט אין מסכת פרה, שבעת ימים קודם שריפת הפרה, זיבן טאג פאר מען פארברענט די פרה אדומה, היו מפרישין כהן השורף את הפרה מביתו ללשכה שעל פני הבירה, מען מפריש געווען א כהן צו א געוויסע לשכה אין בית המקדש, מען האט אים אוועק גענומען פון שטוב, מען האט אים אריין געשיקט אין א געוויסע לשכה וואס איז געווען על פני הבירה, מ'עט זען די גמרא וואס מיינט על פני הבירה, און די לשכה איז געווען צפונה מזרחה, אויפן צפון מזרח ווינקל פונעם עזרה, ולשכת בית האבן היתה נקראת. ס'האט געהייסן לשכת בית האבן, זאגט די גמרא ולמה נקרא שמה לשכת בית האבן, פארוואס טאקע האט עס געהייסן לשכת בית האבן, ווייל שכל מעשיה, די גאנצע מעשים, דאס טייטש אלעס וואס מען האט געטון מיט די פרה אדומה, בכלי גללים בכלי אבנים ובכלי אדמה, האט מען געמאכט מיט אזעלכע כלים וואס זענען נישט מקבל קיין טומאה, געמאכט פון גללים איז געווען צואה פון בהמות, כלי אבנים דאס איז שטיינערנע כלים, כלי אדמה דאס איז כלים וואס איז געמאכט פון ווייכע ערד, מאי טעמא פארוואס טאקע האבן חכמים מתקן געווען, אז מ'זאל נוצן אזעלכע שטיינערנע כלים צו מאכן די עבודות פון דעם פרה אדומה, ווייל כיוון דטבול יום כשר בפרה, היות א טבול יום איז כשר צו טון די פרה אדומה, צו טון די עבודות פון די פרה אדומה, וואס טייטש א טבול יום? טבול יום דאס איז איינער וואס האט זיך גע'טובל'ט און ער ווארט אויף הערב שמש, איז ווילאנג ער ווארט אויף הערב שמש איז ער נישט אינגאנצן טהור, ער טאר נישט צורירן קיין תרומה נישט קיין קדשים, פון דעסט וועגן א טבול יום איז כשר צו מאכן די פרה אדומה, דתנן, אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין פרה מטמאין היו הכהן השורף את הפרה ומטבילין אותו, אז נישט נאר אז א טבול יום האט געמעגט מאכן די עבודות פון די פרה אדומה, נאר דער כהן וואס האט פארברענט די פרה אדומה האט מען טאקע מטמא געווען, ס'טייטש די טאג וואס ער האט געדארפט פארברענען די פרה אדומה האט מען אים מטמא געווען, מען האט אים גע'טובל'ט, און מען האט אים געהייסן טון די עבודה פאר הערב שמש, וואס איז געווען די ענין? להוציא מליבן של צדוקים, שהיו אומרים במעורבי השמש היה נעשית, ווייל די צדוקים האבן געהאט א פאלשע לימוד פון א פסוק אז כדי צו טון די עבודות פון די פרה אדומה דארף מען זיין אינגאנצן טהור, ס'טייטש דארף אריבער גיין הערב שמש, כדי מען זאל נישט זאגן ווי די צדוקים און מענטשן זאלן זיך נישט איינרעדן אז די הלכה ווי די צדוקים, האט מען דווקא גענוצט א כהן וואס איז א טבול יום וואס ווארט נאך אויף הערב שמש, האט מען גענוצט אזא סארט כהן, אבער היות מען האט מיקל געווען, מען האט טאקע זיך איינגעפירט אזא סארט מנהג, תקינו לה רבנן, כלי גללים, כלי אבנים און כלי אדמה, דלא ליקבלו טומאה כי היכי דלא ליזלזלו בה, ס'טייטש אז היות מען האט זיך געפירט אזא מנהג, האט מען נישט געוואלט מענטשן זאלן מיינען אז טאקע איינער וואס איז אינגאנצן טמא קען טון די עבודה פונעם פרה אדומה, אוודאי נישט, און ממילא האט מען מתקן געווען די אלע שפעציעלע כלים וואס זענען נישט מקבל קיין טומאה, אז מען זאל טאקע אויפפאסן ביי אלע אנדערע זאכן, א טבול יום מעג ער טאקע זיין, אבער אלעס אנדערש דארף אוודאי זיין טהור, און דאס איז די סיבה טאקע וואס די לשכה האט געהייסן לשכת בית האבן, זאגט די גמרא ומאי שנא צפונה מזרחה, פארוואס טאקע האט מען גענוצט א לשכה וואס איז געווען אויפן צפון מזרח ווינקל, ענטפערט די גמרא, ווייל כיוון דחטאת היא, היות די פרה אדומה ווערט גערופן א חטאת שטייט אין פסוק למי נדה חטאת היא, וחטאת טעונה צפון, און בדרך כלל א חטאת דארף מען טון די עבודה אינעם צפון זייט פונעם עזרה, נישט ביי די פרה אדומה, די פרה אדומה האט מען אינגאנצן נישט געטון די עבודה אין בית המקדש, אבער בדרך כלל א חטאת מאכט מען אין צפון, וכתיב בה, און נאך מער שטייט ביי פרה אדומה אל נוכח פני אוהל מועד, אז מען דארף שפריצן די בלוט דארט קעגן די פתח אוהל מועד וואס פתח אוהל מועד איז דאך אויפן מזרח, תקינו לה רבנן, דערפאר האבן חכמים מתקן געווען אז דער כהן וואס מען איז מפריש זיבן טעג פריערט זאל מען אים אריינלייגן אין א לשכה צפונה מזרחה כי היכי דלהוי לה היכירא, כדי ער זאל געדענקען פארוואס טאקע ער איז דארט און וואס זיין עבודה איז, און די חשיבות פונעם פרה אדומה, און אז א פרה אדומה ווערט גערופן א חטאת און מען דארף שפריצן די בלוט קעגן דעם פתח אוהל מועד, און אזוי וועט ער זיין שטארק זריז און זהיר אין די מעשה פרה אדומה. על כל פנים איז די גמרא ווייטער מבאר האבן מיר געזען די ברייתא אז די לשכה איז געווען על פני הבירה, וואס איז דאס בירה מאי בירה, זאגט די גמרא צוויי פשטים אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מקום היה בהר הבית ובירה שמו, אז ס'איז געווען א פלאץ אויפן הר הבית האט געהייסן בירה, ממילא איז די לשכה געווען לעבן די פלאץ, דערפאר הייסט עס על פני הבירה, וריש לקיש אמר, ריש לקיש זאגט ניין כל המקדש כולו קרוי בירה, די גאנצע בית המקדש ווערט גערופן בירה שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק הבירה אשר הכינותי, על כל פנים זאגט יעצט די גמרא די גמרא גייט יעצט דן זיין סיי אויף דאס וואס מ'האט געזען ביי אונזער משנה, און סיי אויף דאס וואס מ'האט געזען ביי די פרה אדומה, וואס ביי ביידע זעט מען אז מ'דארף מפריש זיין דעם כהן אויף זיבן טאג, זאגט די גמרא מנא הני מילי, פון וואו לערנט מען דאס ארויס? ענטפערט די גמרא, אמר רב מניומי בר חלקיה אמר רב מחסיא בר אידי אמר ר' יוחנן, אמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק, כאשר עשה ביום הזה ציוה ה' לעשות לכפר עליכם, דער פסוק שטייט ביי די ימי המילואים ביי די שבעת ימי המילואים איז די זיבן טאג די שבעת ימי המילואים דעמאלטס האט משה רבינו מקריב געווען קרבנות און באזאלבט אהרן הכהן מיט די כלים דארט מיט די קינדער פון אהרן מען האט זיי אנגעטון בגדי עבודה אבער על כל פנים נאר די אכטע טאג האט אהרן הכהן מיט זיינע קינדער האבן זיי אנגעהויבן טון די עבודה יעצט שטייט אויך אין דעם פסוק ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלאת ימי מילואיכם כי שבעת ימים ימלא את ידכם אז זיבן טאג פריערט האבן שוין אהרן מיט זיינע קינדער געדארפט פורש זיין פון שטוב זיי האבן נישט געטארט ארויס גיין מפתח אוהל מועד און ממילא אז מען זעהט אזא ענין פון פרישה זיבן טאג ביי די ימי המילואים און די פסוק פירט דארט אויס כאשר עשה ביום הזה ציוה השם לעשות לכפר עליכם איז משמע אז ס'דא א ציווי פון רבונו של עולם אויף ווייטער אויכעט דרש'ט מען פון דעם לעשות אלו מעשה פרה, לכפר אלו מעשה יום הכפירים, ס'טייטש אז שטייט אין פסוק לעשות, פון דעם לערנט מען ארויס די מעשה פרה איז אויך אזוי, מען דארף פורש זיין זיבן טאג, און לכפר גייט ארויף אויף יום כיפור אז די כהן גדול דארף אויך פורש זיין זיבן טאג, פרעגט די גמרא, בשלמא כוליה קרא בפרה לא מתוקם, גאנץ גוט, אז מען קען נישט איינזעצן די גאנצע פסוק אז די גאנצע פסוק פון לעשות לכפר עליכם גייט ארויף אויף פרה אדומה, פארוואס? ווייל לכפר כתיב ופרה לאו בת כפרה היא, ווייל שטייט דאך לכפר דא, אויף פרה אדומה קען מען דאך נישט זאגן א ענין פון לכפר ווייל פרה אדומה איז נישט קיין כפרה, מילא זאגן אז דער גאנצער פסוק רעדט פון פרה אדומה דאס קען מען נישט זאגן, אלא נאר אבער פרעגט די גמרא, אימא כוליה קרא ביום הכיפורים כתיב, אפשר דער גאנצער פסוק גייט ארויף אויף יום כיפור אז לעשות לכפר עליכם אז יום כיפור דארף טאקע דער כהן גדול פורש זיין זיבן טאג פריער, אבער ווי לערנסטו ארויס פון לעשות אז דאס גייט ארויף אויף פרה אדומה, און במילא ענטפערט די גמרא, אמרי יליף ציוה ציוה, ס'איז דא א גזירה שווה אויף דעם. כתיב הכא שטייט דא ציוה ה' לעשות דא ביי די ימי המילואים וכתיב התם און ביי פרה אדומה שטייט אויך זאת חוקת התורה אשר ציוה ה' לאמור מילא האט מען דא א גזירה שווה מה להלן פרה אף כאן פרה מה כאן פרישה אף להלן פרישה אז עס איז אויך דא אן ענין פון פרישה ביי פרה אדומה פרעגט אבער די גמרא ווער זאגט ואימא ציוה ציוה דיום הכיפורים אפשר נוצט די גזירה שווה נישט ציוה ציוה פון די ימי המילואים צו די מעשה פרה אדומה נאר פון די ימי המילואים צו יום כיפור דכתיב, וואס שטייט אין פסוק אויך ביי יום כיפור א לשון פון ציוה, ויעש כאשר ציווה ה' את משה, ענטפערט די גמרא ניין, ווייל דנין ציוה דלפני עשיה מציוה דלפני עשיה, ואין דנין ציוה דלאחר עשיה מציוה דלפני עשיה, סיי ביי די ימי המילואים און סיי ביי פרה אדומה, ביי ביידע איז די ציוה פאר די עשיה, וואס טייטש שטייט ביי א פרה אדומה זאת חוקת התורה אשר ציווה ה', און נאר נאכדעם האט מען פארברענט די פרה אדומה, די זעלבע זאך די ציוה פון די ימי המילואים נאר נאכדעם איז געווען די ימי המילואים נאר נאכדעם האט זיך געענדיגט די ימי המילואים, מה שאין כן די ציוה וואס שטייט ביי יום כיפור שטייט ויעש כאשר ציווה ה' איז משמע מען האט עס שוין געטון, איז קען מען נישט דן זיין אזא גזירה שווה ווייל ס'איז אסאך געשמאקער דן צו זיין א גזירה שווה פון פרה אדומה וואס ביידע רעדן זיך פאר מ'האט עס געטון, פרעגט אבער די גמרא, ואימא ציוה דקרבנות, דכתיב ביום צוותו את בני ישראל, אפשר זאל מען ארויסלערנען א גזירה שוה פון אלע קרבנות, און ווי רש"י זאגט דא קרבנות מיינט מען קרבנות ציבור, אז ביי קרבנות ציבור שטייט אויך א לשון פון צוה שטייט ביום צוותו, דאך ס'איז א לשון פון צוה, זאל מען זאגן אז ביי אלע קרבנות ציבור דארף מען מפריש זיין דעם כהן וואס גייט טון די עבודה זיבן טאג פריער, און מען וועט עס טאקע ארויסלערנען פון די ימי המילואים, זאגט די גמרא ניין, דנין צוה מצוה, ואין דנין צוותו מצוה. מען לערנט ארויס די גזירה שוה צוה און צוה און נישט צוותו און צוה, ביי די קרבנות ציבור שטייט צוותו, שטייט נישט צוה, און ממילא איז געשמאקער אונזער גזירה שוה, וואס די גזירה שוה איז אויף פרה אדומה. פרעגט די גמרא ומאי נפקא מינה, דארף שטיין פונקט די זעלבע ווארט? והתנא דבי ר' ישמעאל, מען האט דאך געלערנט אין א ברייתא אז שטייט אין פסוק ושב הכהן ובא הכהן זו היא שיבה זו היא ביאה, ס'טייטש ס'דא צוויי פסוקים בנוגע בתים, אין איין פסוק שטייט ושב הכהן, אין די אנדערע פסוק שטייט ובא הכהן, און מען לערנט ארויס א גזירה שווה, אז היות וואס שב הכהן און בא הכהן ביידע מיינען די זעלבע זאך, קען מען ארויסלערנען א גזירה שווה אפילו טאקע נישט די זעלבע ווארט, לערנט מען ארויס אז ביי ביידע פסוקים איז דא די זעלבע ענין, אז טאמער מען טרעפט א נגע דארט אין שטוב נאכדעם די כהן איז שפארט איין די נגע, איז דארף מען אפקראצן די וואנט און איבערפארבן די וואנט, אבער על כל פנים זעהן מיר אז דארף נישט זיין פונקט די זעלבע ווארט, און וואס עפעס זאגסטו דא אז צוותו און צוה איז נישט קיין גזירה שווה? ענטפערט די גמרא ניין, הני מילי, היכא דליכא דדמי ליה, אבל היכא דאיכא דדמי ליה מדדמי ליה ילפינן, דאס איז נאר ווען ס'נישט דא קיין צווייטע ווארט, אזוי ווי שב הכהן ובא הכהן, דאס איז די בעסטע גזירה שוה וואס איז דא נוצט מען די גזירה שוה, אבער דא אז מ'קען טרעפן א בעסערע גזירה שוה, א גזירה שוה וואס שטימט יא, צוה מצוה, איז ענדערש ארויסלערנען גזירה שוה צוה צוה, ווי איידער א גזירה שוה צוה צוותו. זאגט אונז די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען לכפר אלו מעשה יום הכפורים, ס'טייטש שטייט אויך ביי די שבעת ימי המילואים כאשר עשה ביום הזה צוה השם לעשות לכפר עליכם, אז לכפר גייט ארויף אויף יום כיפור, אז יום כיפור דארף אויך זיין א פרישה פון זיבן טעג, פרעגט די גמרא ווער זאגט ואימא כפרה דקרבנות, אפשר לכפר מיינט די כפרה וואס שטייט ביי יעדע קרבן, ס'טייטש ווי רש"י זאגט דאס מיינט קרבנות יחיד, שטייט ביי אסאך פלעצער ביי אסאך קרבנות שטייט וכפר עליו הכהן, אז יעדע קרבן יחיד דארף דער כהן פורש זיין זיבן טאג, זאגט די גמרא, ס'קען נישט זיין, ווייל מי ידעינן הי כהן מתרמי דבעי ליה פרישה, ווייסט מען דען יעצט וועלכע כהן גייט טון די עבודה פון א קרבן אז עס זאל דארפן פרישה, מען ווייסט דאך נישט ווייל די עבודה פון די קרבנות האט מען דאך געמאכט מיט א גורל, ממילא מ'ווייסט נישט וועלכע כהן קען דאס נישט זיין, זאגט אבער די גמרא אמרי אלמה לא, ניבעי ליה פרישה לכוליה משמרת בית אב, אפשר זאל מען דארפן א פרישה פאר די גאנצע בית אב, ס'איז טייטש יעדע וואך איז געווען א צווייטע משמרת און יעדן טאג האט געטון די עבודה א צווייטע בית אב א צווייטע משפחה פון כהנים, איז אפשר טאקע די גאנצע משפחה וואס גייט טון די עבודה די טאג איז א וואך פריער זאלן זיי דארפן א פרישה כדי צו קענען טון די עבודה, און ממילא ענטפערט די גמרא א אנדערע תירוץ, דנין דבר שקבוע לו זמן מדבר שקבוע לו זמן, לאפוקי קרבנות דכל יומא איתנהו, ס'טייטש ענדערש ארויסלערנען יום כיפור פון שבעת ימי המילואים וואס ביידע האבן א קביעות'דיגע זמן, די שבעת ימי המילואים איז נאר געווען איין מאל דעמאלטס אין משכן די אכטע טאג, און די זעלבע זאך יום כיפור איז קבוע לו זמן, ס'איז יעדע יאר נאר דא איין צייט וואס דעמאלטס איז יום כיפור איין טאג, מה שאין כן קרבנות וואס מ'איז מקריב יעדן טאג קען מען נישט ארויסלערנען פון שבעת ימי עמלים. פרעגט אבער די גמרא ואימא רגלים אפשר זאל מען ארויסלערנען לכפר וואס שטייט ביי די שבעת ימי המילואים צו לכפר וואס שטייט ביי אלע ימים טובים ביי אלע קרבנות ימים טובים שטייט לכפר זאל מען זאגן אז אלע קרבנות ימים טובים דארפן האבן א פרישה זאגט די גמרא ניין דנין דבר שנוהג פעם אחת בשנה מדבר הנוהג פעם אחת בשנה לאפוקי רגלים דלאו פעם אחת בשנה נינהו דאס הייסט יום כיפור איז איינמאל א יאר די זעלבע זאך די שבעת ימי המילואים די אכטע טאג איז געווען נאר איינמאל מה שאין כן ימים טובים וואס דא אסאך ימים טובים במשך די יאר פרעגט די גמרא ואימא רגל אחד איז שוין קלויב אויס איין יום טוב פון די אלע ימים טובים וואס ביי די יום טוב וועט מען דארפן א פרישה, וכי תימא לא ידעינן הי מינייהו, עסט מיר זאגן וועלכע יום טוב איך ווייס נישט וועלכע, איז קלויב דיר אויס אי חג המצות, הואיל ופתח בו הכתוב תחילה, מען קען אויסקלויבן פסח ווייל פסח ווערט דערמאנט אלעמאל די ערשטע פון די שלש רגלים, אי חג הסוכות הואיל ומרובה מצוותו, אפשר סוכות גאר, ווייל סוכות האט די מערסטע מצוות, די סוכה לולב ערבה ניסוך המים, על כל פנים ווער זאגט ס'איז יום כיפור, אלא נאר, און ממילא זאגט די גמרא, דנין פרישת שבעה ליום אחד מפרישת שבעה ליום אחד ואין דנין פרישת שבעה לשבעה מפרישת שבעה ליום אחד, וואס טייטש סיי יום כיפור און סיי די אכטע טאג נאך די שבעת ימי המילואים איז דאך געווען איין טאג וואס מען האט געטון דעמאלטס די עבודה און ממילא מסתבר צו זאגן מען לערנט ארויס איינס פון צווייטן, מה שאין כן פסח און סוכות וואס יעדע יום טוב איז מער פון איין טאג, איז דאס וועט מען נישט ארויסלערנען פון די שבעת ימי המילואים וואס ביי די שבעת ימי המילואים איז אויך נאר געווען איין טאג וואס מען האט געטון די עבודה, פרעגט אבער די גמרא ואימא שמיני דפרישת שבעה ליום אחד הוא, אפשר טאקע זאל מען ארויסלערנען לכפר לכפר, אזוי ווי שטייט לכפר שבעת ימי המילואים טאקע נאר אויף איין טאג, איז די זעלבע זאך שמיני עצרת איז אויך נאר איין טאג, איז די כהן וואס וועט טוהן די עבודה שמיני עצרת דארף אויך פורש זיין זיבן טאג, און מען וועט ארויסלערנען שמיני עצרת פון שבעת ימי המילואים און נישט יום כיפור, ענטפערט די גמרא ניין, דנין דבר שאין קדושה לפניו מדבר שאין קדושה לפניו, ואין דנין דבר שיש קדושה לפניו, מדבר שאין קדושה לפניו, וואס טייטש סיי ביי די שבעת ימי המילואים און סיי יום כיפור, אין די זיבן טאג פריער, דאס טייטש די זיבן טאג פון די שבעת ימי המילואים פאר די אכטע טאג, און די זעלבע זאך די זיבן טאג פאר יום כיפור איז נישט דא ביי דעם קיין קדושה, ס'איז נישט קיין ימים טובים, מה שאין כן די זיבן טאג פאר שמיני עצרת איז דאך יום טוב, קען מען דאס נישט ארויסלערנען פון די שבעת ימי המילואים, פרעגט אבער די גמרא, ולאו קל וחומר הוא, איז דאס דען נישט קיין קל וחומר, השתא דבר שאין קדושה לפניו בעי פרישה, דבר שיש קדושה לפניו לא כל שכן? קענסט דאך מאכן א קל וחומר אז מה דאך ביי די שבעת ימי המילואים די זיבן טאג פריערט איז נישט געווען יום טוב פון דעסוועגן געווען ביי דעם פרישה כל שכן ביי שמיני עצרת אמר רב משרשיא זאגט אויף דעם רב משרשיא לא ניין הזה כתיב כזה שטייט ביי די שבעת ימי המילואים הזה איז משמע פונקט ווי די שבעת ימי המילואים ס'טייטש מען דארף טרעפן דא א זאך וואס איז פונקט ווי די שבעת ימי המילואים אז ס'איז נישט געווען יום טוב זיבן טאג פריערט טאקע אזוי ווי יום כיפור וואס זיבן טאג פאר יום כיפור איז נישט קיין יום טוב און מ'קען נישט ארויסלערנען אויף שמיני עצרת וואס זיבן טאג פריערט איז סוכות, זיבן טאג פריערט איז יום טוב, און ממילא קען מען נישט ארויסלערנען אזא סארט קל וחומר, ווייל ס'דא א לימוד פון א פסוק אז ס'איז נישט אזוי, ס'דארף זיין פונקט די זעלבע ווי שבעת ימי מילואים. דאס איז איין תירוץ. רב אשי אמר א צווייטע תירוץ, אז די סיבה וואס מ'קען נישט ארויסלערנען שמיני עצרת פון די שבעת ימי מילואים, זאגט רב אשי מי איכא מידי דעיקר רגל לא בעי פרישה, טפל דידיה בעי פרישה, עסטו וועלן זאגן אז שמיני עצרת דארף האבן פרישה, און די עיקר יום טוב סוכות דארף נישט קיין פרישה? קען דאך נישט זיין אזא זאך, זאגט ער ווייטער ואפילו למאן דאמר שמיני רגל בפני עצמו, און אפילו לויט די מאן דאמר אז שמיני עצרת איז א יום טוב פאר זיך, ס'איז נישט קיין חלק פון סוכות, און ממילא וואלט אפשר יא געפאסט אן ענין פון פרישה ביי שמיני עצרת אפילו ביי סוכות איז דאס נישט דא, זאגט ער ניין, ווייל הני מילי לענין פזר קשב, דאס אז שמיני עצרת הייסט א יום טוב פאר זיך איז נאר לגבי די זעקס ענינים פזר קשב, מ'עט שוין זעהן וואס פזר קשב איז, אבל לענין תשלומין, אבער לענין תשלומין, ס'טייטש אז מ'דארף ברענגען א חגיגה סוכות איינער וואס האט נישט געקענט ברענגען די חגיגה סוכות נארמאל, איז תשלומין דראשון הוא, קען אוודאי שמיני עצרת נאך אלץ ברענגען דעם חגיגה, דהא תנן אזוי האט מען געלערנט אין א משנה, מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג, חוגג והולך כל הרגל כולו, ויום טוב האחרון של חג, אז מ'קען נאך שמיני עצרת ברענגען דעם חגיגה, ממילא זעהן מיר ווייטער אז שמיני עצרת איז א טפל צו סוכות, און ממילא קען נישט זיין אז אויף שמיני עצרת זאל מען דארפן א פרישה און נישט אויף סוכות, יעצט וואס איז דאס דער פזר קשב, איז פ', דאס גייט ארויף אויף פייס וואס סוכות איז נישט געווען קיין פייס, נישט געווען קיין גורל, נאר אלע כהנים פון אלע כ"ד משמרות האבן געטון דעמאלטס די עבודה, מה שאין כן ביי שמיני עצרת איז געווען א געהעריגע גורל געווען א פייס. ז' דאס איז זמן וואס דאס גייט ארויף אויף א שהחייני, אז שמיני עצרת מאכט מען א באזונדערע שהחייני, ר' דאס איז רגל, אז שמיני עצרת הייסט א יום טוב פאר זיך, טאקע ביי יעלה ויבוא, און ביי שמונה עשרה זאגט מען א באזונדערע ביום שמיני עצרת חג הזה, מען זאגט נישט ביום הסוכות הזה, ווייטער ק' דאס איז קרבן, אז די קרבנות מוסף פון שמיני עצרת איז געווען אינגאנצן אנדערש פון די קרבנות מוסף וואס מען האט מקריב געווען סוכות, סוכות איז געווען אסאך פרים, ס'האט זיך אנגעהויבן מיט פערצן אזוי יעדן טאג ווייניגער ווייניגער דרייצן צוועלף עלף ביז זיבן, שמיני עצרת איז געווען אינגאנצן אנדערש, ש' דאס איז שיר, די שיר וואס די לווים האבן געזינגען אין בית המקדש סוכות איז געווען אינגאנצן אנדערש פון שמיני עצרת, רש"י זאגט ער ווייסט נישט וועלכע שיר מען האט געזינגען שמיני עצרת, אבער על כפרים איז געווען אינגאנצן אנדערש פון סוכות, און ב' גייט ארויף אויף ברכה, וואס די מנהג דעמאלטס איז געווען אז מען האט געזאגט א שפעציעלע ברכה, מען האט געבענטשט די קעניג שמיני עצרת, ס'האט זיך אנגעהויבן דער מנהג אין בית ראשון ביי די חנוכת הבית וואס איז געווען סוכות, איז דער לעצטער טאג שטייט אין נביא האט מען דארט געבענטשט שלמה המלך, איז פון דא געווארן א מנהג אז שמיני עצרת פלעגט מען זאגן א שפעציעלע ברכה פארן קעניג, איז על כפרים, לגבי די זאכן לגבי פזר קשב, לגבי דעם איז טאקע שמיני עצרת א רגל בפני עצמו, אבער לגבי תשלומין נישט, און ממילא פאסט אוודאי נישט צו זאגן אזוי ווי מ'האט געשמועסט אז אויף שמיני עצרת זאל זיין פרישה און נישט אויף סוכות, און אוודאי גייט עס ארויף אויף יום כיפור.